און זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף ט"ז עמוד ב', האלט מיר אונז איינס פאר די לעצטע שורה, ואידך מאי, די גמרא האלט אינמיטן אויסרעכענען די י"ח דבר, די אכצן זאכן וואס חז"ל האבן גוזר געווען בו ביום, וואס אונז האבן געהאט עטליכע בלאט צוריק אין די משנה, וואו די תלמידי בית הלל און תלמידי בית שמאי זענען ארויפגעגאנגען בעליית חזקיה. מען האט אויסגעקלארט פארשידענע מחלוקות'ער, מען האט גוזר געווען פארשידענע זאכן, אונז האבן געהאט געזען אז מען האט גוזר געווען יענע טאג אכצן זאכן וואס איז מותר מן התורה, חזל האבן גוזר געווען. האלט די גמרא אינמיטן אויסרעכענען די זאכן, פרעגט די גמרא ואידך מאי, וואס נאך האט מען גוזר געווען יענע טאג? זאגט די גמרא דתנן, אונז האבן געלערנט אין מסכת אהלות, כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע, אלע מטלטלין ברענגען אריבער די טומאה די דיקיקייט פון די מרדע. מרדע איז אזא מין שטעקן וואס די מענטש וואס רייט נוצט עס צו האלטן גראד די בהמה, די אייזל, די פערד, און ווי איך פארשטיי איז עס א רוט, אזא זאך, א ווייעכע זאך, נישט קיין הארטע שטעקן, איז די מרדע איז הגם ס'איז נישט דיק קיין טפח, וואס געווענליך כדי אריבערצופירן א טומאה פון א מת צו א אנדערע כלי מיט טומאת אוהל דארף זיין א טפח, וואס דאס איז די הלכה וואס מ'לערנט אנפאנג פרשת חוקת, ווי יעדער איינער ווייסט א מת איז די הארבסטע סארט טומאה וואס איז דא, איז אבי אבות הטומאה, איז אנדערש פון א געווענליכע טומאה וואס ס'גייט אריבער דורך דעם וואס ס'רירט עס אן, א מת איז מטמא אפילו טומאת אוהל, סאו געווענליך טומאת אוהל ארבעט אז טאמער איינער איז אונטער א מת אדער א מת איז אויף א צווייטע זאך, זאגט מען אז אפילו בכל שהוא, למשל א זאך איז העכער א מת, נישט קיין חילוק ווי גרויס די זאך איז, ביסט העכער די מת, איז ווערט עס טמא טומאת אוהל, ווייל דו ביסט מאהיל אויף די מת, די זעלבע זאך פארקערט, טאמער די מת איז אויף א כלי, איז עס גלייך מטמא, מה שאין כן טאמער דו האסט א צווייטע זאך, למשל, האסט איין זאך וואס ביי איין עק איז עס העכער די מת, און די אנדערע זייט איז די זאך העכער א צווייטע זאך, און דו ווילסט אז וויבאלד די זאך וואס איז העכער די מת איז אויך העכער די אנדערע זאך, טומאת אוהל, דאס דארף שוין זיין ברייט א טפח מן התורה. ה לערנען אונז אין די משנה, אז איינע פון די זאכן וואס חזל האבן גוזר געווען איז געווען, אז אפילו טאמער עס איז נישט ברייט קיין טפח, אף על פי כן, די מרדע, פון איין זייט איז עס העכער די מת, די אנדערע זייט איז עס העכער א צווייטע כלי, פירט עס אריבער די טומאה צום כלי. אמר ר' טרפון, האט ר' טרפון געזאגט, ר' טרפון איז נישט געווען צופרידן מיט דעם. גיימיר אונז ארויף צו דף י"ז עמוד א', ר' טרפון האט געהאלטן אז עס איז נישט געווען אזא גזירה. האט ר' טרפון זיך אויסגעדרוקט אקפח את בני, איך וועל באערדיגן מיין זון, אזוי האט ער געזאגט א לשון קללה אויף זיך אליינס, ער האט געוואלט ארויסברענגען ווי שטארק ער איז נישט צופרידן מיט די הלכה. שזו הלכה מקופחת, דאס איז א אפגעהאקטע הלכה, עס איז נישט ריכטיג. פארוואס? האט ר' טרפון מסביר געווען וואס איז די טעות דא. ששמע השומע וטעה. דער תלמיד חכם וואס האט איבערגעזאגט די הלכה האט געהאט געהערט א געוויסע הלכה, און דאס האט אים צוגעברענגט איבערצוזאגן די גזירה באופן טעות. וואסערע הלכה האט ער געהאט געהערט? די הלכה איז, האיכר, איינער וואס רייט, א רייטער, עובר, ער גייט אריבער, ומרדעו על כתפו, און ער האלט די מרדע אויף זיין אקסל, ואיהל, און דאס האט מאהיל געווען, ס'האט איבער, ס'איז געגאנגען העכער, ואיהל צדו אחת על הקבר, איין עק פון די מרדע איז אריבערגעגאנגען אויפן קבר, טימאו אותו, משום כלים המאהילים על המת. זאגט רב טרפון. דער תלמיד חכם האט געהערט א הלכה, ער האט געהערט אז סתם איינער פארט דורך און זיין מרדע פון איין זייט גייט העכער א מת, און די אנדערע זייט האלט ער דאך עס, ער איז, ער טראגט עס, און ער האט געהערט אז ער איז טמא. סאו זאגט רבי טרפון, וואס איז געווען די טעות דא? די מרדע איז דאך געווען העכער די מת. ווערט די מרדע טמא ווייל ס'איז העכער די מת, נישט קיין חילוק ווי גרויס ס'איז, אפילו ס'איז ווייניגער ווי א טפח, איינמאל דו ביסט העכער די מת ממש, ווערסט דאך טמא. סאו די מרדע איז געווארן טמא, ס'איז געווארן אב הטומאה, ס'האט געווארן טמא מכח די אבי אבות הטומאה. יעצט דער מענטש, דער רייטער, וואס ער האט אנגערירט די מרדע, ער האלט עס, ווערט ער דאך טמא ווייל ער האט אנגערירט די אב הטומאה. קומט אויס איז ער געווארן א ראשון לטומאה, און ער איז נאר טמא טומאת ערב, ווייל ער האט נישט אנגערירט די אבי אבות הטומאה. זאגט ר' טרפון אז דאס וואס מ'האט מטמא געווען דער רייטער, דער עובר, איז בכלל נישט געווען פון די גזירת י"ח דבר, דאס איז א טומאה וואס ער האט ווייל ער טראגט אויף זיך די מרדע. אזוי האט רבי טרפון פארגעהאלטן, ער האט זיך געקריגט, ער האט געהאלטן עס איז נישט דא קיין ספעציעלע גזירה מרבה צו זיין טומאה א אופן פון די מרדע. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא האט צוריק געזאגט אויף רבי טרפון, ניין, אני אתקן, איך וועל מתקן זיין שיהו דברי חכמים קיימים. די ווערטער פון תנא קמא אז ס'איז געווען א געוויסע גזירה פון די מרדע איז יא ריכטיג. טאקע נישט אינגאנצן אזוי ווי אונז האבן פארשטאנען, אזוי ווי תנא קמא האט אנגעפאנגען, אבער ס'איז געווען א געוויסע גזירה. וואס איז געווען די גזירה? די גזירה איז געווען שיהו כל המטלטלין מביאין את הטומאה על אדם שנושא אותן בעובי המרדע. דאס הייסט אזוי, רבי עקיבא זאגט, איך בין מסכים צו דיך רבי טרפון אז מ'האט נישט געזאגט אז בעובי המרדע נאר א דריטל טפח זאל זיין גענוג גוט אריבערצוברענגען טומאה, טאמער איין עק מרדע איז העכער די מת, זאל עס אריבערברענגען טומאה צו די כלים וואס זענען העכער, וואס זענען אונטער די אנדערע עק מרדע. דאס בין איך מסכים. אבער, א פאל וואס דו האסט טאקע געזאגט, די רייטער גייט דורך, און איין זייט די מרדע איז העכער די מת, קומט אויס די מרדע איז געווארן א אב הטומאה. קומט אויס אז דער רייטער וואס ער האלט די מרדע, ער ווערט א ראשון לטומאה, ער ווערט טמא מן התורה. אבער, ער ווערט דאך טמא מן התורה נאר א טומאת ערב. ווייל ער האט נישט אנגערירט די מת, ער איז נישט געווען, ער האט נישט געהאט דירעקט קאנטעקט מיט די מת. זאגט רב טרפון אז אזא פאל וואס מן התורה ווערט ער דאך שוין טמא טומאת ערב, דעמאלטס האבן זיך שוין חזל צוגעלייגט אז ער זאל דארפן יא האבן זיין, דארף האבן זיבן טעג מיט הזאה, אזוי ווי איינער וואס ווערט טמא פון א פון א מת אליינס, וויבאלד מענטשן גייען נישט כאפן, זיי זעען אז ער ווערט טמא מכח א זאך וואס ווערט טמא פון א מת, און ער ווערט נאר טמא טומאת ערב, גייען מענטשן נישט כאפן וואס דא גייט פאר. איז ווייל ער ווערט שוין טמא מן התורה אפילו נאר טומאת ערב, אבער וויבאלד למעשה די טומאה איז מן התורה, האט מען שוין צוגעלייגט אז ס'זאל זיין טומאת ז' אויכעט. אבער אין הכי נמי אין א פאל וואס עס איז נישטא קיין טומאה מן התורה, למשל א זאך איז טאטשט נישט אן דירעקט די מרדע, נאר וואדען ס'איז אונטער די מרדע, אין אזא פאל וואס מן התורה איז בכלל נישטא קיין טומאה, איז טאקע נישטא קיין טומאה מדרבנן אויך נישט. לאמיר זען אינעווייניג. זאגט ר' טרפון שכל המטלטלים מביאין את הטומאה על האדם שנושא אותן, וויבאלד ער טראגט דאך עס, קומט אויס ווערט ער דאך טמא מן התורה, אפילו עס נאר בעובי המרדע, און ועל עצמן, מרדע אליינס אוודאי איז בכל שהן ווייל עס איז העכער די מת. האט ר' טרפון ווייטער געזאגט, ועל שאר אדם וכלים, וואס ס'רירט נישט אן דירעקט די מרדע, טראגט נישט די מרדע, און אין אזא פאל בפותח טפח דארף די מרדע זיין ברייט א טפח, אזוי ווי די הלכה איז אז טומאת אוהל, טאמער די מת איז נישט דירעקט העכער יענעם אדער יענער העכער די מת, נאר ס'איז דא א אנדערע זאך וואס איז פון איין זייט איז עס העכער די מת, און פון די אנדערע זייט ווילסטו אז ס'זאל מאהיל זיין אויף די צווייטע זאך, דארטן דארף זיין די זאך וואס טראגט אריבער די טומאה דארף זיין א גאנצע טפח. ואמר רבי ינאי ומרדע שאמרו, ווען האט מען געזאגט אז מ'האט צוגעלייגט די טומאה, ס'הייסט לויט תנא קמא האט מען אייביג צוגעלייגט ביי די דיקיקייט פון די מרדע, און לויט רבי עקיבא האט מען צוגעלייגט אין א פאל וואס מען טראגט די מרדע, ווייסטו ווען ס'איז? אין בעוביו טפח, ס'האט טאקע נישט די דיקיקייט פון א טפח, אבער ויש בהיקפו טפח, ס'האט טאמער מ'נעמט עס ארום האט עס יא א גאנצע טפח, און דאס איז טאמער ס'איז דיק, אז ס'איז ברייט א דריטל טפח, דעמאלטס קומט אויס אז מ'נעמט עס ארום איז עס יא א גאנצע טפח, וגזרו על היקפו משום עוביו, די זאך ווען מ'נעמט עס ארום וואס איז דא א טפח משום עוביו, משום דיקיקייט. קומט אויס על כל פנים, האמיר אונז געהאט דא א משנה מסכת אהלות, וואס מ'זעהט א געוויסע סארט גזירה, לויט ר' עקיבא טאמער מ'האט אן די מרדע אויף זיך, און לויט תנא קמא סתם אזוי די מרדע טראגט אריבער טומאה פון איין זייט צו די אנדערע, און וואס דאס איז געווען איינע פון די י"ח דבר, אבער ר' טרפון האט זיך געקריגט, פרעגט די גמרא, ולר' טרפון דאמר אקפח את בני, שהלכה זו מקופחת. ער האט געהאלטן אז ס'איז נישט געווען איינע פון די י"ח דבר, בצרו להו, פאלט דאך אוועק איינע פון די אכצן, וואס איז די ליסטע פון אכצן לויט אים? ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, אף בנות כותים נידות מעריסתן, בו ביום גזרו, לויט רב טרפון דארף מען נוצן דאס וואס אונז האבן געהאט געזען סוף פון די נעכטיגע שיעור, אז דאס וואס מ'האט גוזר געווען אז די מיידלעך פון די כותים האבן א הלכה ווי א נידה גלייך פון ווען זיי ווערן געבוירן, דאס איז אויך א זאך וואס מ'האט גוזר געווען יענע טאג. ובאידך סבירא ליה כרבי מאיר. דאס וואס אונז האבן נעכטן געזען ביי המניח כלים תחת הצינור, וואס אונז האבן געהאט געזען א מחלוקת צו מען קען עס נוצן פון די י"ח דבר, צו עס איז ווייטער געבליבן ביי די מחלוקת, רבי טרפון האלט אז דאס איז יא געווען פון די י"ח דבר, קומט אויס דארף מען נישט נוצן בנות כותים משלים צו זיין יענץ, קען מען נוצן די בנות כותים משלים צו זיין די גזירה וואס אונז האבן יעצט געזען פון די מרדע וואס לויט רבי טרפון איז עס נישט דא. זאגט די גמרא ווייטער ואידך וואס נאך איז געווען יענע טאג וואס האט מען גוזר געווען? זאגט די גמרא הבוצר לגת איינער וואס גייט און ער שניידט אראפ טרויבן און ער לייגט עס אריין אין די בעסקעטס לגת כדי ער זאל עס שפעטער קענען אויסקוועטשן צו מאכן פון דעם וויין איז שמאי אומר הוכשר טאמער ס'ווערט איינעם פון די טרויבן ער ווערט ביי מיסטעיק צוקוועטשט און ס'ווערט נאס איז די נאסקייט וואס איז ארויסגעקומען פון די טרויבן, הגם דער מענטש וויל עס נישט, אבער עס איז נאך אלץ מכשיר די טרויבן לקבל טומאה, הלל אומר לא הוכשר ס'ווערט נישט מכשיר לקבל טומאה ווייל ער וויל עס נישט, און די סדר איז, די הלכה איז, א זאך ווערט נישט מכשיר לקבל טומאה נאר טאמער עס ווערט נאס, ברצון די מענטש וויל ס'זאל ווערן נאס. אמר ליה הלל לשמאי, האט הלל פארגעהאלטן פאר שמאי, מפני מה בוצרין בטהרה, ואין מוסקין בטהרה, פארוואס לויט דיך זאגסטו אז ס'איז מקבל טומאה, און אין אנדערע ווערטער ווילסטו אז די מענטש זאל, אריינלייגן די טרויבן אין א קופה, אין א בעסקעט וואס איז טהור, וויבאלד דו זאגסט אז ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה אפילו שלא ברצון, גייסטו צווינגען דעם מענטש ער זאל אריינלייגן די טרויבן דווקא אין א טהור'ע בעסקעט, ואין מוסקין בטהרה, און דו האסט נישט קיין פראבלעם טאמער מ'שניידט אפ זיתים און מ'לייגט עס אריין אין א טמא'נע בעסקעט. ווערט מען דא געוואר אגב וואס איז די עיקר נקודת התקנה לויט שמאי? שמאי האט געזאגט אז די טרויבן ווערן מוכשר לקבל טומאה אפילו טאמער ס'ווערט נאר נאס ביי מיסטעיק, און מיט דעם האט ער געוואלט צוברענגען אז מענטשן זאלן זיכער מאכן בשעת זיי שניידן די טרויבן אז ס'גייט אריין אין א בעסקעט וואס איז טהור. הלל האט געהאלטן אז ס'איז נישט קיין פראבלעם. האט הלל געפרעגט פון שמאי, פארוואס זאגסטו אז מ'דארף עס טון דווקא אין א טהור'ע בעסקעט, און דו אליינס ביסט מודה אז ווען ס'קומט צו זיתים איז נישט קיין פראבלעם? אמר ליה האט שמאי צוריק געזאגט פאר הלל, אם תקניטני, אויב דו גייסט מיך פארהאלטן, דו גייסט מיך קוועטשן צום וואנט, גוזרני טומאה אף על המסיקה, וועל איך טאקע גוזר זיין אפילו דארטן אויך. און פארשטייט זיך ס'יא דא א חילוק וואס בית שמאי איז גוזר דווקא אויף די טרויבן און נישט אויף די זיתים, דערציילט די גמרא נעצו חרב בבית המדרש מ'האט אריינגעשטאכן א חרב אין די בית מדרש די פלאץ ווי מ'גייט ארויס, דאס איז געווען די סדר ווי מ'האט געוואלט מאכן א פלאץ מ'קען נישט אריין און ארויס גיין, אמרו האט מען אויסגערופן הנכנס יכנס איינער וואס וויל אריין גיין קען אריין קומען, אבער והיוצא איינער וואס וויל ארויס גיין אל יצא זאל נישט ארויס גיין, ווייל עס וויל מען יעצט אויסקלארן א הלכה ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי, יענע טאג איז הלל געזעצן מיט ענווה איינגעבויגן און האט זיך מכניע געווען אונטער שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, אז די זעלבע טאג אזוי ווי ס'איז געווען די עגל, ווייל ס'איז געווען א ענווה וואס האט זיך נישט אויסגעפעלט, נישט געווען די ריכטיגע ענווה, אסאך מאל דארף מען זיך אויפשטעלן און נישט בלייבן שטיל, אבער על כל פנים הלל האט זיך מכניע געווען און שמאי האט אזוי ווי גובר געווען אויף הלל און הלל איז געבליבן שטיל. וגזור שמאי והלל, און הלל צוזאמען מיט שמאי האבן גוזר געווען די הלכה אז די טרויבן וואס ס'ווערט אויסגעקוועטשט איינער פון זיי ביי מיסטעיק בשעת מ'שניידט אראפ די טרויבן איז זייער שטארק מצוי אז אפאר פון די טרויבן ווערן צוקוועטשט ביי מיסטעיק איז דעמאלטס זאגט מען אז ס'איז מקבל טומאה און טאמער ס'ליגט אין א קופה טמאה ווערט עס טמא. ממילא וועט מען דארפן שניידן אויף קופות טהורים. אבער ולא קיבלו מינייהו, הגם הלל האט זיך מכניע געווען אונטער שמאי, און הלל און שמאי צוזאמען האבן גוזר געווען אויף די אויף די הלכה, אף על פי כן האט עס כלל ישראל נישט אנגענומען. דערציילט אבער די גמרא שפעטער ואתו תלמידייהו, די תלמידי בית הלל און תלמידי בית שמאי זענען געקומען די טאג וואס איז געווען די י"ח דבר, גזור, זיי האבן עס יא גוזר געווען, וקיבלו מינייהו און מ'האט עס יא אנגענומען פון זיי. פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס טאקע וואס איז די הלכה דא פון שמאי וואס איז די סיבה פון שמאי? אמר זעירי אמר רבי חנינא גזירה שמא יבצרנו בקופות טמאות איך האב מורא אז א מענטש גייט גיין און אריין שניידן אריין לייגן די טרויבן אין טמא'נע קופות און וואס איז די פראבלעם? דאס גיימער אונז זעהן פון די נעקסטע שורה גמרא די פראבלעם איז געווען ס'דא א הלכה וואס לערנט אז דאס אז משקה גייט אריין אין א טמא'נע כלי, דאס אליינס גיבט עס א חשיבות פאר די משקה אז ס'זאל מקבל זיין טומאה. וויבאלד די כלי טמאה האט א געוויסע חשיבות לגבי הכשר לקבל טומאה, אז ס'מאכט ס'זאל זיין מוכשר לקבל טומאה, קומט די טומאה מיט די הכשר צוזאמען. פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר כלי טמא חושב משקין, דאס אז א כלי טמא דאס אליינס גיבט א חשיבות פאר די משקה, שפיר פארשטיי איך זייער גוט פארוואס מען האט נישט געוואלט ער זאל עס לייגן אין טמא'נע כלים, אלא למאן דאמר אין כלי טמא חושב משקה מאי איכא למימר איז נישט שייך צו זאגן די טעם, למעשה וויל ער דאך נישט די משקה וואס ס'רינט ארויס פון די אויסגעקוועטשטע טרויבן יעצט אויב אזוי פארוואס ווערט עס מוכשר לקבל טומאה, אלא אמר זעירי אמר רבי חנינא, א אנדערע סיבה, גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות, אפשר וועט ער עס אריינלייגן אין אזעלכע בעסקעט. וואס איז צוגעמאכט, דאס הייסט א געווענליכע בעסקעט ווי מען לייגט אריין טרויבן איז אפן, עס רינט ארויס די משקה, קומט אויס ער וויל ממש נישט א זאך זאל זיך צוקוועטשן, ווייל טאמער א טרויב צוקוועטשט זיך, רינט ארויס די משקה וואס קומט ארויס פון דעם, און ס'גייט אראפ אויף די ערד, ס'גייט לאיבוד. טאמער אבער ער האט גענוצט אזא מין אזא מין קארב, אזא מין בעסקעט וואס איז צוגעמאכט אינגאנצן, קומט אויס אז די טרויבן וואס ווערט צוקוועטשט בלייבט די יין, בלייבט די אויסגעקוועטשטע חלקים פון די טרויבן אין די בעסקעט. שטערט אים עס נישט ווייל ער קען עס נוצן שפעטער, און אין אזא פאל איז עס יא ניחא ליה ווערט עס יא מוכשר לקבל טומאה. ממילא האט מען גוזר געווען אויף אלע קופות אז אייביג איז עס מקבל טומאה, רבא אמר גזירה משום הנושכות, א אנדערע אופן וואס א מענטש קען באשטיין אז ס'זאל געשען איז טאמער ס'איז דא אסאך מאל די טרויבן די הענגלעך טרויבן זענען קאנעקטעד איינס צו די אנדערע, און ער וויל עס גיין אפטיילן איינע פון די אנדערע, בשעת ער טיילט אפ די טרויבן קוועטשט ער עס, איז הגם ס'איז בטעות דאס אז ס'ווערט צוקוועטשט, אבער ער וויל ס'זאל ווערן ער וויל ס'זאל ווערן אפגעטיילט וואס דורך דעם קומט ארויס די משקה, קומט אויס אז עס איז יא מחשבה, אין אזא פאל איז יא מקבל טומאה. רב נחמן אמר רבה בר אבוה פעמים שאדם הולך לכרמו איז דא א אנדערע אופן וואס א מענטש וויל יא ס'זאל ווערן צוקוועטשט, א מענטש גייט לכרמו לידע אם הגיעו ענבים לבצירה, ער וויל וויסן טאמער די טרויבן זענען שוין גענוג רייף אז מען קען עס אפשניידן, או לאו טאמער נישט, וואס טוט ער דעמאלטס? וויאזוי ווערט ער געוואר טאמער ס'איז רייף? ונוטל אשכול ענבים, און ער נעמט א הענגל טרויבן, לסוחטו, עס צו קוועטשן. וויבאלד ער וויל זען די משקה וואס קומט ארויס פון די טרויבן, ווי רייף ס'איז, און דעמאלטס איז מזלף על גבי ענבים, און דעמאלטס רינט עס אויף די אנדערע טרויבן. איז אפילו לאמיר זאגן ער גייט נישט יעצט גיין אפשניידן די טרויבן, ער זעט אז ס'איז נאכנישט גענוג רייף ער לאזט עס דארטן, אבער קען זיין אז ס'איז געווען גענוג טרויבן זענען געווארן אויסגעקוועטשט דורך אים בשעת ער האט געמאכט די טעסט אז ס'האט געמאכט נאס די אנדערע טרויבן און אפילו א שטיק צייט שפעטער בשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהם האט עס נאך אויף זיך א געוויסע פייכקייט מכח יענץ וואס יענץ האט ער אויסגעקוועטשט לרצון ווייל ער האט געוואלט זען טאמער ס'איז שוין גענוג רייף קומט אויס אין אזא פאל האט דאך עס יא מכשיר געווען לקבל טומאה. ממילא, טענה'ט שמאי, און שפעטער בית הלל בית שמאי מסכים געווען צו דעם, האט מען גוזר געווען אז אייביג די די פייכקייט וואס קומט ארויס, די משקה וואס קומט ארויס פון א אויסגעקוועטשטע טרויב איז אייביג מכשיר לקבל טומאה. סאו דאס איז געווען נאך א זאך וואס איז געווען פון די י ח דבר. גייט די גמרא זאגן נאך א זאך וואס איז געווען. ואידך, גיי מען עס ארויס דף י ז עמוד ב', איז אמר טבי, האט טבי געזאגט, אזוי האט ער געהייסן, רישבא, ער פלעגט פאנגען, ער איז געווען א פאנגער, רש י זאגט ער פלעגט פאנגען, חיות און עופות, און מען האט אים גערופן טבי רישבא. האט ער נאכגעזאגט די נאמען פון שמואל אמר שמואל, אף גידולי תרומה, תרומה, דאס אז גידולי תרומה האט א הלכה אזוי ווי תרומה, איז בו ביום גזרו. וואס הייסט גידולי תרומה? גידולי תרומה איז אזא זאך פון תרומה וואס מען גייט און מען זייט עס איין, און שפעטער וואקסט ארויס פון דעם עפעס אנדערש, איז מעיקר הדין די זאך וואס וואקסט ארויס איז דאך שוין נישט קיין תרומה, אף על פי כן האבן חזל גוזר געווען אז גידולי תרומה וואס וואקסט פון תרומה, רש י לייגט צו אפילו דבר שזרעו כלה, דאס הייסט א זאך וואס ווערט אינגאנצן פארלענדט בשעת ס'ווערט נזרע, אף על פי כן האט מען גוזר געווען אז ס'האט א הלכה פון תרומה, מאי טעמא, אמר ר' חנינא, גזירה משום תרומה טהורה, מען האט מורא געהאט אז משום תרומה טהורה ביד ישראל, א מענטש גייט נישט געבן די תרומה פארן כהן, ווייל ער גייט עס וועלן האלטן ביי זיך און עס איינזייען און ארויסנעמען פון דעם זאכן וואס האבן נישט קיין שם תרומה. האט מען געזאגט אז אפילו גידולי תרומה האט די הלכה פון תרומה האסטו גארנישט אויפגעטון אז דו האסט עס איינגעזייט. אמר רבא האט רבא געפרעגט, אי דחשידי להכי, טאמער דו ביסט חושד דעם מענטש אז ער גייט נישט גיין געבן פארן כהן, אפרושי נמי לא ליפרשו. תרומה מעיקר הדין האט נישט קיין שיעור אפילו א כל שהוא. איז אויך גוט. האט ער געפרעגט, טאמער דו ביסט חושד א מענטש גייט וועלן פארדינען, גייט ער בכלל נישט אפשיידן מער ווי א משהו, כיון דאפשר למעבד חיטה אחת, ווייל מען קען יוצא זיין די מצוות תרומה מיט הפרשת חיטה אחת כדשמואל, אזוי ווי שמואל זאגט אז חיטה אחת פוטרת את הכרי. און ולא קעביד, דער מענטש טוט דאס נישט, ער נעמט יא אראפ מער תרומה, ממילא הימוני מהימני טראסט מען יא דעם מענטש אז ער קען באשטיין צו געבן די תרומה פאר די כהן, טאמער וואלט ער זיך געוואלט שפארן וואלט ער דאך נישט געגעבן אזויפיל תרומה. אלא זאגט די גמרא א אנדערע סארט גזירה וואס מען האט גוזר געווען, מען האט גוזר געווען אז גידולי תרומה זאל זיין כתרומה, גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן, טאמער די כהן האט תרומה, ס'ווערט טמא, און די הלכה איז אז מען קען עס נישט נוצן, ער קען עס נישט עסן, ער דארף עס פארברענען, ער קען זיך באנוצן מיט דעם בשעת ער פארברענט עס, אבער ער מוז עס פארברענען, איז פארשטייט זיך די הנאות וואס מען קען האבן בשעת מען פארברענט עס איז נישט אזוי שטארק, איז נישט אזוי גוט, האב איך מורא געהאט אז די כהן גייט עס גיין איינזייען, און די גידולי תרומה פון דעם. מעיקר הדין האט נישט קיין הלכה אזוי ווי די זאך וואס מ'האט איינגעזייט, ממילא גייט עס נישט האבן א דין תרומה טמאה. איז גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן דילמא משהי לה גביה ואתי לידי תקלה, כ'האב מורא ער וועט עס האלטן לענגער ווי ער מעג, וויבאלד ער גייט וועלן ווארטן ביז ס'קומט די סיזען עס איינצוזייען, און ווילאנג ס'גייט ליגן אין זיין הויז קען צוקומען צו א תקלה אז מ'גייט עס יא נוצן, יא עסן, האט מען גוזר געווען אז גידולי תרומה איז כתרומה, קומט אויס אפילו טאמער די כהן איז עס זורע, ער פלאנצט עס איין, ער זייט עס איין, האט עס די זעלבע הלכה ווי די זאך וואס מען האט גענוצט איינצוזייען, און ס'הייסט תרומה טמאה, האט די כהן גארנישט פארדינט, וועט ער עס נישט אוועקלייגן איינצופלאנצן. ואידך, וואס איז געווען די נעקסטע תקנה פון די גזירות י"ח דבר? אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא אף מי שהחשיך לו בדרך, נותן כיסו לנכרי בו ביום גזרו. אויך די הלכה וואס מען זעט סוף פון די מסכתא. די לעצטע פרק אין מסכת שבת פאנגט זיך אן מיט א הלכה מי שהחשיך לו בדרך. א מענטש איז אויפן וועג, ער זעט אז ס'ווערט שבת, און ער האט געלט, וואס זאל ער טון? איז הגם געווענליך איז דא א איסור פון אמירה לעכום, און מ'רעדט שוין געווארן די שקיעה, איז דא א איסור פון אמירה לעכום, געבן געלט פאר א גוי זאל עס טראגן ערגעץ, אף על פי כן, אין אזא פאל האבן חזל מתיר געווען, נותן כיסו לנכרי, מ'האט מתיר געווען אמירה לעכום אין די מצב, אין די גמרא דארטן גייט מען שוין זעהן ווען מ'וועט אנקומען אהין בעזרת השם, וועט מען זעהן פונקטליך מיט די פרטים פון די הלכה. זאגט רבי חייא בר אמי אז די הלכה איז בו ביום גזרו, האבן חזל גוזר געווען יענע טאג, סאו דאס איז אויך א חלק פון גזירות י"ח דבר. ואידך, וואס איז די אנדערע? די אנדערע זאך פון די י"ח דבר, אמר באלי אמר אבימי סנוותאה, ער איז געקומען פון א פלאץ וואס הייסט סנווא, פתן, ושמנן, ויינן, ובנות, ובנותיהן, די פיר זאכן וואס מען זעט אין מסכת עבודה זרה, פת עכום, שמן עכום, יין עכום, און בנות עכום, וואס דאס חזל האבן גוזר געווען אז מען טאר נישט עסן, למשל, פת עכום טאר מען נישט עסן, שמן עכום טאר מען זיך נישט באנוצן טאמער זיי האבן עס געקוועטשט, ויינן, דאס איז סתם יינן, א אופן וואס אפילו מען האט עס נישט מנסך געווען פאר די עבודה זרה, סתם יינן איז אויך אסור. ובנותיהן, די גמרא מסכת עבודה זרה פרעגט שוין, מ'טאר דאך נישט מן התורה חתונה צו האבן מיט א נישט אידישע פרוי, און ווען ס'רעדט זיך אפילו יחוד, איז די אלע זאכן איז אויך געווען א חלק פון די י"ח דבר. פרעגט די גמרא, הניחא לר' מאיר, גאנץ רעכט לויט ר' מאיר, וואס ער לערנט אז מניח כלים תחת הצינור, די הלכות וואס אונז האבן געהאט סוף פון די נעכטיגע בלאט, איינער לייגט כלים אונטער די צינור, האט עס א דין פון מים שאובין, פארשטיי איך זייער גוט, אונז האמיר א חשבון פון אכצן. איז רש"י מסביר וואס איז די חשבון פון אַכצן? ס'דא די משנה מסכת זבין וואס האבן געהאט עטליכע בלאט צוריק, וואס די משנה האט אויסגערעכנט נײַן זאכן וואס איז פוסל את התרומה. איז די אלע נײַן זאכן האבן מיר געהאט געזען, די משנה האט אויסגערעכנט צען, אויך טבול יום, טבול יום רעכנט מען נישט ווייל ס'איז מן התורה, איבערגעבליבן נײַן, נײַן זאכן וואס די משנה מסכת זבין רעכנט אויס אז ס'פסל'ט די תרומה, איז די נײַן זאכן איז פון די י"ח דבר האמיר שוין נײַן. נאך צוויי איז געווען אין קורין לאור הנר ואין פולין וואס אונז האבן געהאט געזען אנפאנג פון די סוגיא אז דאס איז אויך געווען פון די י"ח דבר האלט מען שוין ביי עלף בלייבט איבער נאך זיבן וואס מ'האט אויסגערעכנט די לעצטע בלאט און א האלב המניח כלים תחת הצינור איז איינס די עובי המרדע מיט אנפאנג פון די היינטיגע שיעור איז צוויי בנות כותים די זאך וואס אונז האבן יעצט געזען איז דריי און בוצר וואס אונז האבן געזען די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז פיר גידולי תרומה איז פינף. ונותן כיסו פון מי שהחשיך איז זעקס, און פיתן און שמנן איז איינס, די פת עקום מיט שמן עקום איז איינס איז זיבן, קומט אויס עלף מיט זיבן איז אכצן. פרעגט די גמרא, אלא לרבי יוסי וואס ער האלט נישט פון די הלכה פון מניח כלים תחת הצינור, שיבסר הויין איז נאר זיבעצן. ענטפערט די גמרא, איכא הא דרב אחא בר אדא, אמר רב אחא בר אדא אמר רבי יצחק, גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמנן משום יינן. קומט אויס ס'איז נישט געווען איין הלכה וואס דו רעכנסט צוזאמען פיתן ושמנן צוזאמען ס'איז געווען א סטעפ ביי סטעפ קומט אויס ווערט עס צוטיילט אין צוויי פרעגט די גמרא וואס זאגסטו מיר אז מ'האט גוזר געווען אויף פת משום שמן מאי אולמיה דשמן מפת וואס עפעס זאל מען קודם אויף שמן און נאכדעם פת אלץ שמן אלא גזרו על פיתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן. און ועל בנותיהן משום דבר אחר אז עס וועט צוקומען צו עבודה זרה. אבער דארף מען צולייגן זאגט די גמרא ועל דבר אחר, מען האט אויך גוזר געווען אויף נאך איינס וואס מען האט נישט געהאט אויסגערעכנט ביז יעצט, אונז ווערן מיר געוואר פון נאך איינס. וואס איז דבר אחר? מאי דבר אחר? אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק נוכרי, מען האט גוזר געווען אויף א קינד, א גוי'איש קינד, שמטמא בזיבה, ער האט א הלכה אזוי ווי א זב, אפילו נאך א קינד וואס איז נאך נישט ארויסגעקומען קיין זיבה, שלא יהי' תינוק ישראל רגיל אצלו, חזל האבן נישט געוואלט אז די אידישע יונגל זאל זיך גיין שפילן מיט די גוי'אישע יונגל, וועגן וואָס וועגן משכב זכר מ'קען צוקומען צו משכב זכר, האָבן זיי געזאָגט אַז דער גוי'אישער יונגל האָט הלכה פון אַ זב, אַזוי וועט דער אידישער יונגל נישט גיין צו אים. פרעגט די גמרא אי הכי לר' מאיר נמי תשסרי הויין, קומט אויס ווערן אונז געוואָר נאָך איינס, לויט ר' מאיר איז דאָך עס ניינצן נישט אַכצן, ענטפערט די גמרא אוכלין וכלים שנטמאו במשקין בחדא חשיב להו. די זאַך פון מסכת זבין וואָס האָבן געהאַט געזען, אונז האָבן אָרידזשינעל געהאַט געלערנט אַז אוכלין איז איין גזירה און כלים, איז א אנדערע גזירה, איז אוכלין וכלים ווערן אונז געוואר יעצט לויט ר' מאיר, נישט לויט ר' יוסי, לויט ר' מאיר ווערט עס גערעכנט ווי איינס, האט מען אַכצן, לויט ר' יוסי ווערט עס גערעכנט ווי צוויי, ממילא האט מען אַכצן ווייל לויט אים פאלט אוועק מניח כלים תחת הצינור.